בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף ט', מ'הייבן אן דף ט' עמוד א', אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, איז אזוי נעכטן האבן מיר געזען, די גמרא האט געזאגט אז אין די זמן פון בית שני האבן זיך די כהנים גדולים געטוישט יעדעס יאהר, זאגט אונז די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אין משלי, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצרנה, אז די אייבערשטער איז מוסיף ימים, פאר ירא שמים און פאר רשעים איז פארקערט, איז אזוי, יראת השם תוסיף ימים דאס גייט ארויף זה מקדש ראשון אויפן צייט פון בית מקדש הראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנים, די בית מקדש הראשון איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צען יאהר, ולא שימשו בו אלא שמונה עשר כהנים גדולים, און ס'איז סך הכל געווען משך די פֿיר הונדערט און צען יאהר אַכצן כהנים גדולים, ס'איז דא אנדערע ראשונים וואס זענען גורס אַכט כהנים גדולים צו צוועלף כהנים גדולים, על כל פנים ס'איז געווען ווייניג כהנים גדולים פאר אזוי פיל יאהר ווייל די כהנים גדולים האבן געלעבט לאנג, ושנות רשעים תקצרנה דאס גייט ארויף זה מקדש שני שעמד ארבע מאות ועשרים שנה, בית מקדש שני איז געשטאנען פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאהר, ושימשו בו יותר משלוש מאות כהנים, און מער פון דריי הונדערט כהנים גדולים האבן משמש געווען אין די צייטן פון בית מקדש שני, וואס טייטש האט זיך געטוישט זעהר אפט די כהנים גדולים, ווייל זיי זענען געשטארבן כסדר, און נאך מער, ס'איז דאך געשטאנען פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאהר, ס'איז געווען מער ווי דריי הונדערט כהנים גדולים, פון דעם דארף מען אויך אראפ נעמען צא מהם ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק, ס'טייטש פון די פֿיר הונדערט און צוואַנציק יאר פערציג יאר פון דעם איז דאך שמעון הצדיק געווען כהן גדול, ושמונים ששימש יוחנן כהן גדול, נאך אַכציק יאר איז יוחנן כהן גדול אויך געווען דארט די כהן גדול, עשר ששימש ישמעאל בן פאכי, נאך צען יאר געווען כהן גדול ישמעאל בן פאכי, ס'איז אויך געווען א צדיק, ואמרי לה. איז דא וואס זאגן אז אחת עשרה ששימש ר' אלעזר בן חרסום וואס איז אויך געווען א צדיק, קומט אויס בלייבט איבער צוויי הונדערט נײַן און זיבעציק יאהר, וואס משך די צוויי הונדערט נײַן און זיבעציק יאהר איז די רעשט פון די כהנים, ס'האט שוין זיך געזאגט ס'איז געווען דרײַ הונדערט כהנים גדולים, איז לפחות נאך צוויי הונדערט זעקס און נײַנציק כהנים גדולים האבן משמש געווען משך די צוויי הונדערט נײַן און זיבעציק יאהר, מכאן ואילך, צא וחשוב אז מאך א חשבון אז כל אחד ואחד לא הוציא שנתו, אז ס'איז נישט געווען קיין איין כהן גדול ס'האט געלעבט לענגער ווי א יאר, ווייל אונז האבן דאך דא צוויי הונדערט און זעקס און נײַנציק כהנים גדולים משך א תקופה פון צוויי הונדערט און נײַן און זיבעציק יאר, ס'טייטש יעדער האט געלעבט ווייניגער ווי א יאר וואס זענען געווען גרויסע רשעים, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן בן תורתא, האט רבי יוחנן בן תורתא געזאגט, מפני מה חרבה שילה, פארוואס איז משכן שילה חרוב געווארן, ס'טייטש ווען אידן זענען אריין אין ארץ ישראל איז פֿערצן יאר זענען זיי געווען אין גלגל, שפעטער איז געווען א משכן שילה פאר דרײַ הונדערט נײַן און זעכציק יאר, און צום סוף סוף די צייטן פון עלי הכהן איז משכן שילה נחרב געווארן, פארוואס? מפני שהיו בה שני דברים, ווייל ס'איז געווען דארט צוויי ענינים, ס'איז געווען אן ענין פון גילוי עריות, און ס'איז געווען א ענין פון בזיון קדשים ווי מ'וועט שוין זען. גילוי עריות, ווי זען מיר ס'איז געווען דארט א ענין פון גילוי עריות, דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט אין שמואל, מ'רעדט דארט וועגן די צוויי זין פון עלי הכהן חפני און פנחס, זאגט דארט דער פסוק, ועלי זקן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, עלי איז געווען אלט און ער האט געהערט וואס זיין זין האבן אנגעמאכט פאר כלל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד, וואס פשטות איז משמע פון פסוק, אז זיי האבן געזינדיגט מיט די פרויען וואס זענען געקומען דארט אין משכן שילה, ואף על גב דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן, און אפילו טאקע רבי שמואל בר נחמני האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן, אז כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה, אז איינער וואס מיינט טאקע אז פשט איז אזוי ווי עס געהערט זיך אויס פשוט אין פסוק אז זיי האבן ממש געזינדיגט, איז אוודאי דאס א טעות, נישט דאס איז געווען זייער עבירה, נאר וואס דען, וואס איז געווען זייער עבירה? מתוך ששהו את קיניהן מיהא מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום, וואס טייטש די פרויען, יולדות און זבות, פלעגן קומען אין בית המקדש, און כידוע א יולדת מיט א זבה קען נישט אריינגיין אין עזרה און קען נישט עסן קיין קדשים ווילאנג זיי ברענגען נישט קיין קן ציפורים, צוויי פייגלעך, אלס א קרבן, איז די סדר נארמאל געווען אז זיי האבן געברענגט געלט, מען האט עס אריינגעלייגט דארטן אין א שופר אין בית המקדש, און מען האט זיך געקענט פארלאזן אויף די כהנים אז אוודאי די כהנים וועלן נעמען די געלט, קויפן מיט דעם א קן און עס מקריב זיין, און ממילא די פרויען האבן געקענט גראד אהיימגיין. אין די צייטן פון עלי הכהן, וואס חפני און פנחס זענען געווען דארט כהנים אין בית המקדש, זענען זיי געווען פויל, ממילא האט מען זיך נישט געקענט פארלאזן אויף זיי, און די פרויען האבן זיך געדארפט דארט פארזאמען אין בית המקדש אויפצופאסן טאקע אז מ'איז מקריב זייער קרבנות, האבן זיי נישט געקענט אהיים גיין, זיי האבן נישט געקענט אהיים גיין האבן זיי נישט געקענט עוסק זיין אין פריה ורביה, און ממילא איז עס א בחינה פון גילוי עריות, און דאס איז בעצם געווען זייער עבירה, אבער עכ"פ זעהן מיר עס איז געווען א געוויסע בחינה פון גילוי עריות, און בזיון קדשים, וואס איז געווען די בזיון קדשים? איז אויך, מיר זעהן דא אין פסוק אז די זין פון עלי פלעגן פאדערן מ'זאל זיי געבן די חלק פון די כהנים פאר מ'האט מקטיר געווען די חלבים אויף מזבח, וואס די סדר איז נישט אזוי א כהן טאר נישט עסן זיין חלק פאר מ'איז נישט מקטיר די אימורים, און דארט איז געווען אנדערש, דכתיב אזוי שטייט אין פסוק, שטייט דארט אין פסוק גם בטרם יקטירון את החלב, נאך איידער מ'האט מקטיר געווען די חלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, איז די נער הכהן וואס טייטש חפני און פנחס זענען געקומען דארט צו די כהן וואס שעכט, און זיי האבן געזאגט תנה בשר לצלות לכהן ולא יקח ממך בשר מבושל כי אם חי, געב מיר די פלייש וואס קומט פארן כהן, ויאמר אליו האיש, און די שוחט האט געזאגט דארט פאר די בני עלי, קטר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר תאוה נפשך, ס'טייטש ווארט מען זאל מקטיר זיין די חלב, מען זאל מקטיר זיין די אימורים, און שפעטער וועסטו קריגן דיין חלק, ואמר לא ניין, די קינדער פון עלי האבן געזאגט ניין כי עתה תתן יעצט געב אהער, ואם לא און טאמער וועסט מיר נישט געבן לקחתי בחזקה, וועלן אונז נעמען געצווינגענהייט, ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני השם, כי נאצו האנשים את מנחת השם, זעהן מיר עכ"פ אויך די עבירה פון בזיון קדשים, זאגט עכ"פ ר' יוחנן בן תורתא ווייטער, האט ער קודם געזאגט פארוואס משכן שילה איז חרוב געווארן, זאגט ער יעצט, מקדש ראשון מפני מה חרב, פארוואס איז די בית המקדש הראשון חרוב געווארן, מפני שלשה דברים שהיו בו, ס'איז געווען דריי עבירות דארט עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ברענגט ער א ראיה אויף די אלע דריי זאכן, עבודה זרה דכסיב, אזוי שטייט אין פסוק, דער נביא זאגט דארט אין ישעיה, כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס. דרש'ט מען די פסוק אזוי, מאי קצר המצע מהשתרע, קצר המצע מהשתרע טייטשט אז די בעט עט זיין צו שמאל זיך אויסצוציען אויף דעם, אבער מען דרש'ט עס אנדערש אמר רבי יונתן, קצר מצע זה, די בעט וואס גייט ארויף אויפן בית המקדש, עט זיין שמאל צו שמאל, מהשתרר עליו שני רעים כאחד, פון צו שולט זיין אויף דעם צוויי חברים ווי איינס, טייטש מהשתרע איז א נוטריקון מהשתרר ריע, צוויי וואס זענען שולט, טייטש מנשה האט אויפגעשטעלט דארט א צלם אינעם היכל, און דער רבונו של עולם כביכול האט אוועקגענומען די שכינה פון דארט, און ער זאגט דא כביכול פארן נביא ווייל עס קען נישט שולט זיין אויף א פלאץ צוויי שליטים און במילא אז עס איז דארט עבודה זרה וויל נישט דער רבונו של עולם כביכול דארט שולט זיין, פארדעם איז געווען דארט א הסתלקות השכינה. ווייטער ווי שטייט ווייטער אין פסוק והמסכה צרה כהתכנס, אמר רבי שמואל בר נחמני, זאגט רבי שמואל בר נחמני כי מטי רבי יונתן להאי קרא בכי, ווען רבי יונתן איז אנגעקומען צו די פסוק האט ער געוויינט, אמר, ער האט מפרש געווען די פסוק אזוי, מאן דכתיב ביה כונס כנד מי הים, נעשית לו מסכה צרה, טייטש כונס כנד מי הים גייט ארויף דער רבונו של עולם, אז רבונו של עולם נעמט צאם די וואסערן די אלע ימים און דער פסוק מיינט צו זאגן והמסכה דער געטשקע וואס איז געווען דארט אינעם היכל צרה כהתכנס עס איז געווארן א צרה פאר דעם כונס כנד מי הים פאר כביכול דער רבונו של עולם צרה דאס איז אזוי ווי איינער וואס האט חתונה מיט צוויי פרויען איז די צווייטע פרוי פארן ערשטן הייסט א צרה איז דער געטשקע געווארן א צרה כביכול פארן רבונו של עולם זאגט די גמרא על כל פנים ווייטער גילוי עריות וואס איז די מקור אז עס איז געווען גילוי עריות ביים בית ראשון דכתיב וואס שטייט אין פסוק די נביא זאגט אויך אין ישעיה ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה איז די גמרא מפרש די פסוק יען כי גבהו בנות ציון שהיו מהלכות ארוכות בצד קצרה אז פרויען זענען געגאנגען א הויעכע לעבן א נידריגע כדי די הויעכע זאל בולט זיין אז די מענער זאלן קוקן אויף איר ותלכנה נטויות גרון שהיו מהלכות בקומה זקופה זיי זענען געגאנגען מיט א גראדע אויפגעהויבענע קאפ מען זאל זיי אנקוקן, ומשקרות עינים דהוו מליין כוחלא עיניהן, זיי האבן געלייגט א בלויע פארב אויף די אויגן מען זאל זיי אנקוקן, הלוך וטפוף תלכנה, שהיו מהלכות עקב בצד גודל, זיי זענען געגאנגען קליינע טריט, די עקב די אונטערשטע חלק פון די פיס איז געווען לעבן די פאדערשטע חלק פון די פיס, קליינע טריטעלעך אזוי, אזוי זאל נעמען צייט אריבער צו גיין ווייטער אלעס מען זאל זיי אנקוקן, וברגליהם תעכסנה, אמר רבי יצחק שהיו מביאות מור ואפרסמון ומניחות במנעליהם, זיי האבן אריינגעלייגט כל מיני בשמים אין זייער שיך, וכשמגיעות אצל בחורי ישראל און ווען אידישע בחורים זענען געווען אין געגנט בועטות ומתיזות עליהן האבן זיי געשטויסן מיט די שיך אזוי אז די בשמים האט אנגעהויבן שמעקן און ס'האט געשפריצט אויף די בחורים ומכניסין בהן יצר הרע כארס בכעוס ס'האט אריינגעלייגט אין זיי יצר הרע אזוי ווי די ארס די סם פון א שלאנג בכעוס אין א אויפגערעגטע שלאנג על כל פנים זעהן מיר אויך די ענין פון גילוי עריות שפיכות דמים ווי זעהן מיר דכתיב וואס שטייט אין פסוק די נביא זאגט אין מלכים וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, זעהן מיר אז עס איז אויך געווען א ענין פון שפיכות דמים, זאגט רבי יוחנן בן תורתא ווייטער, אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ומצוות וגמילות חסדים, וואס אידן האבן עוסק געווען תורה און מצוות און גמילת חסדים אמאי חרב, פארוואס איז עס חרוב געווארן? מפני שהיתה בו שנאת חינם, ווייל עס איז געווען דארט שנאת חינם, ללמדך, זעהן מיר פון דעם, ששקולה שנאת חינם כנגד שלש עבירות, אז די איין עבירה פון שנאת חינם איז שוקל ווי די דריי עבירות עבודה זרה גילוי עריות שפיכת דמים, ווייל ביים בית ראשון בית ראשון דאך נאר חרוב געווארן וועגן די דריי עבירות און בית שני איז חרוב געווארן אויף שנאת חינם אליין, זאגט די גמרא ווייטער רבי יוחנן בן תורתא איז ממשיך, רשעים היו אלא שתלו בטחונם בקדוש ברוך הוא, אז זענען געווען רשעים, נאר וואס דען, זענען געגאנגען מיט א בטחון, זיי האבן געגלייבט אז די אייבערשטער וועט זיי נישט מעניש זיין, און די גמרא רעדט אויס אתאן למקדש ראשון, טייטש דאס גייט צוריק אויפן צייטן פון בית מקדש הראשון, דכתיב, ווייל ביים בית מקדש הראשון שטייט אויך אין פסוק, די נביא זאגט אין מיכה, ראשיה בשוחד ישפוטו, אז די ראשים וועלן דארט משפט'ן מיט שוחד, וכהניה במחיר יורו, און די כהנים וועלן אויך פסק'נען מיט געלט, ונביאיה בכסף יקסומו, די נביאים וועלן אויך נעמען געלט, ועל השם ישענו, אבער בטחון העט זיין, אויף רבונו של עולם העט מען זיך סומך זיין, לאמור, הלא השם בקרבנו לא תבוא עלינו רעה, יעדער העט מאכן א חשבון, א בטחון, מען פארלאזט זיך אויף די אייבערשטער, ס'וועט נישט קומען קיין שלעכטס, און ממילא פאר דעם לפיכך הביא עליהן הקדוש ברוך הוא שלש גזירות כנגד שלש עבירות שבידם, דער רבונו של עולם האט געברענגט אויף זיי דריי גזירות קעגן די דריי עבירות, איז דא וואס זאגן די דריי עבירות מען רעדט דא איז ווי מען האט פריערט געזאגט עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, און ס'דא וואס זאגן דאס איז די דריי עבירות מען האט יעצט געזען דא אין פסוק ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו, על כל פנים וועכע דריי עונשים, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק לכן בגללכם ציון שדה תחרש אז ציון דאס איז די בית המקדש וועט זיין ווי א שדה תחרש ווי א פעלד וואס מען אקערט אויס, וירושלים עיין תהיה, ירושלים וועט זיין עיין, עיין איז א ענין פון א חרבה, והר הבית לבמות יער, און די גאנצע הר הבית וועט זיין אזוי ווי א במה אינמיטן א וואלד, ס'וועט אויך זיין אינגאנצן אויסגעליידיגט. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא פרעגט, ובמקדש הראשון לא הוה ביה שנאת חינם, איז דען נישט געווען אויך שנאת חינם אין בית מקדש הראשון, והכתיב שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין יחזקאל גייט אויך ארויף אויפן בית ראשון, און די פסוק דארט הייבט זיך אן, זעק והילל בן אדם, ס'טייטש וויין מענטש, שריי מענטש, כי היא היתה בעמי, היא בכל נשיאי ישראל, ווייל דאס גייט געשען מיט מיין פאלק, מיט די נשיאים פון כלל ישראל, מגורי אל חרב היו את עמי, אז זיי וועלן אלע פאלן פארן שווערד, ס'טייטש מען וועט זיי ארומנעמען מיט שווערדן, לכן ספוק אל ירך, ס'טייטש זאלסט דיך קלאפן דעם ירך פאר צער, על כל פנים, ואמר רב אלעזר, רב אלעזר דרשנט די פסוק, וואס מיינט מגורי אל חרב, אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה, מגורי איז א לשון וואס וואוינען צוזאמען, ס'טייטש מענטשן צוזאמען, וואס עסן און טרינקען צוזאמען, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם, און זיי שטעכן זיך איינער דעם צווייטן מיט די שווערד פון זייער צונג, ס'טייטש זיי האבן זיך איינער דעם צווייטן פיינט, אפילו זיי קוקן אויס ווי חברים, על כל פנים זעען מיר דאך אז אין בית ראשון איז אויך געווען שנאת חינם, ענטפערט די גמרא, ניין, ההיא בנשיאי ישראל הואי, דאס איז געווען די נשיאים פון כלל ישראל, ס'טייטש די פירערס פון כלל ישראל, כלל ישראל אליין האט נישט געהאט די פראבלעם, דכתיב אזוי ווי שטייט דארט אנפאנג פסוק וואס מ'האט פריערט אויסגערעדט זעק והילל בן אדם כי היא היתה בעמי ותניא זעק והילל בן אדם יוכל לכל וואלט איך געמיינט אז דאס גייט ארויף אויף יעדעם תלמוד לומר היא בכל נשיאי ישראל דאס גייט ארויף דווקא אויף די נשיאי ישראל ביי זיי איז געווען א פראבלעם פון שנאת חינם אבער נישט ביי כלל ישראל מה שאין כן ביי בית שני איז דער פראבלעם געווען ביי גאנץ כלל ישראל זאגט די גמרא ווייטער רבי יוחנן און רבי אלעזר דאמרי תרווייהו האבן ביידע געזאגט ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קצם טייטש אין צייטן פון בית מקדש הראשון די ערשטע מענטשן האבן דעמאלטס געוואוינט וואס זייער עבירות איז געווען בגלוי זיי האבן נישט באהאלטן זייער עבירות, איז טאקע אויך די קץ געווען בגלוי, ס'טייטש, מ'האט זיי אויך געזאגט פארדעם זיי זענען אריין אין גלות האבן זיי געוואוסט אז נאך זיבעציג יאר קומען זיי צוריק, אחרונים, אבער ביים זמן פון בית שני, שלא נתגלה עוונם, דארט זענען זיי געווען רשעים באהאלטענערהייט, לא נתגלה קצם, איז טאקע זייער קץ נישט נתגלה געווארן, זענען מיר דאך טאקע נאכאלץ אין גלות, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, טובה ציפורנן של ראשונים, די נעגל פון די מענטשן וואס זענען געווען בזמן בית ראשון, וואס די בית מקדש איז דעמאלטס חרוב געווארן, איז זייער נעגל געווען בעסער מכריסן של אחרונים, פון די בויך פון די מענטשן פון בית שני, ס'טייטש זייער עבירות איז געווען סאך קלענער, זיי זענען געווען סאך חשוב'ערע מענטשן דעמאלטס, אמר ליה ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט צו רבי יוחנן אדרבה, אחרונים עדיפי, פארקערט, די פון בית שני זענען חשוב'ער ווייל אף על גב דאיכא שעבוד מלכיות, קא עסקי בתורה, ווייל זעסט דאך אפילו מ'איז נאך אלץ אין גלות, און אונטער שעבוד מלכיות נאכאלץ מ'איז עוסק בתורה, אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט צו ריש לקיש, בירה תוכיח, וואס טייטש די בית המקדש? עט מוכיח זיין ס'איז נישט אזוי, שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים, זיי האבן למעשה צוריק באקריגן א בית המקדש בית המקדש השני, און אונז האבן נישט צוריק געקריגן, זאגט די גמרא אן ענדליכע מאמר, שאלו את רבי אלעזר, מען האט געפרעגט רבי אלעזר ראשונים גדולים או אחרונים גדולים, אמר להם, האט ער געזאגט תנו עיניכם בבירה, קוקטס אן דעם בירה קוקטס אן דעם בית המקדש, ס'איז געבויט געווארן פאר די ערשטע, וואס טייטש זיי אלע זענען געגאנגען אין גלות ביים בית הראשון, זיי האבן צוריק געקריגן א צווייטן בית המקדש און אונז נישט, איכא דאמרי א צווייטע לשון אמר להם, עידיכם בירה, וואס טייטש די בית המקדש אליין איז א עד, אז די בית שני איז אויפגעבויט געווארן און בית המקדש השלישי נאך נישט, זאגט די גמרא ווייטער, ריש לקיש הוה סחי בירדנא, ריש לקיש האט זיך געוואשן אינעם ירדן, אתא רבה בר בר חנה, רבה בר בר חנה איז געקומען, רבה בר בר חנה איז געווען פון בבל, יהב ליה ידא, ער האט געגעבן די האנט פאר ריש לקיש, ריש לקיש זאל זיך קענען אנלענען אויף אים, אמר ליה, האט ריש לקיש אים געזאגט, אלקא, ס'איז א לשון שבועה, סנינא לכו, כ'האב פיינט ענק בבליים, פארוואס? ווייל די אידן פון בבל איז געווען א גרויס חלק פון די אידן פון בבל וואס זענען געבליבן אין בבל אפילו נאכדעם וואס עזרא איז ארויף קיין ארץ ישראל ביים זמן בית שני, און ריש לקיש האט געהאלטן אז דאס איז די סיבה וואס די שכינה האט נישט שורה געווען אין בית שני אזוי מ'וועט זעהן די גמרא וועט ברענגען דף כ"א, דכתיב ברענגט א ראיה פון א פסוק, די פסוק זאגט אין שיר השירים אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, טאמער ס'איז א חומה, עט מען בויען אויף דעם א טורעם פון זילבער, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז, און טאמער ס'איז א טויער, עט מען עס צודעקן מיט אן ארז, מיט א ברעט פון ארז, פון א האלץ, איז אזוי, דרש'ט ער די פסוק אזוי, אם עשיתם עצמכם כחומה, טאמער עט עטס זיין אזוי ווי א וואנט, וואס א וואנט איז פעסט און שטארק, די שטיינער זענען אנגעקלעבט איינעם אינעם צווייטן, ועליתם כולכם בימי עזרא, און אלע אידן וואלטן ארויף געגאנגען אין די צייטן פון עזרא פון בבל קיין ארץ ישראל, דעמאלטס נמשלתם ככסף זענט עטס צוגעגליכן צו זילבער, שאין רקב שולט בו, וואס שימל איז נישט שולט אויף זילבער, זילבער קען נישט שימלען, וואס טייטש אז די שכינה וואלט ווען שורה געווען אין בית שני, ס'דא א מדרש וואס זאגט אז טאמער אלע אידן וואלטן ארויף געגאנגען וואלט בית שני קיינמאל נישט חרוב געווארן, אבער עכשיו שעליתם כדלתות, יעצט אז זענטס ארויף אזוי ווי טויערן, וואס ביי א טויער איז אסאך מאל דא צוויי טירן איינס איז אפן איינס איז פארמאכט, ס'טייטש א חלק איז ארויף קיין ארץ ישראל א חלק איז געבליבן, נמשלתם כארז שהרקב שולט בו, זענט עטץ צוגעגליכן צו אן ארז צו האלץ פון א טענענבוים, וואס שימעל איז שולט אין דעם איז טאקע נישט געווען קיין השראת השכינה ביים בית שני, זאגט גמרא מאי ארז, וואסערע סארט ארז רעדט מען דא, אמר עולא, ססמגור, ססמגור דאס איז א פארשימעלטע האלץ וואס ווערים האבן אויפגעגעסן די גאנצע אינעווייניגסטע חלק, ס'דא א ווארעם וואס הייסט סאס, ס'טייטש די האלץ איז נאר שיין פון אינדרויסן, אינעווייניג איז אינגאנצן אויפגעגעסן, דאס איז די ארז וואס מ'איז דא מדמה כלל ישראל, און מאי ססמגור? ס'טייטש וואס איז די נמשל? וואסערע שייכות האט כלל ישראל צו דעם ססמגור פארוואס פארגליכנט מען זיי צו א ססמגור? אמר רב אבא בת קול, ס'טייטש בת קול, דהיינו אין די צייטן פון בית ראשון ס'איז געווען נביאים, ס'איז געווען א בחינה פון רוח הקודש, אבער שפעטער ביי בית שני איז די דרגה אראפ אסאך ווייניגער, ס'איז נישט געווען אפילו קיין רוח הקודש אויך נישט, אבער ס'איז געבליבן א בחינה פון א בת קול דאס איז יא געווען, וואס דאס איז פארגליכן צו דעם ארז וואס איז אויפגעגעסן אינגאנצן פון אינעווייניג אבער פון אינדרויסן איז נאך עפעס געבליבן, כדתניא אזוי ווי מ'לערנט אין א ברייתא, משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה מלאכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל, איז אפילו רוח הקודש אויך נישט געווען, אבער ועדיין היו משתמשים בבת קול, א בת קול איז יא געווען. פרעגט יעצט אבער די גמרא, וריש לקיש מי משתעי בהדי רבה בר בר חנה, האט דען ריש לקיש בכלל געשמועסט מיט רבה בר בר חנה? ס'טייטש מען האט דאך געזען א מעשה ריש לקיש האט זיך געוואלט וואשן אין ירדן, און רבה בר בר חנה האט אים געוואלט ארויסהעלפן, האט ער געזאגט האט פיינט די בבלים, איז ווי בכלל געווען אזא שמועס? ומה ר' אלעזר, דמרא דארעא דישראל הוה, מה דאך די גרויסע ר' אלעזר וואס איז געווען מרא דארעא דישראל און ווערט אזוי גערופן ווייל ער איז געווען א גרויסע בקי אין הלכות נידה ולא הוה משתעי ריש לקיש בהדיה און פון דעסט וועגן האט ריש לקיש נישט געשמועסט מיט אים און נאך מער דמאן דמשתעי ריש לקיש בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי א מענטש וואס ריש לקיש האט געשמועסט מיט אים איז געווען אזא מין חשובע זאך ביי מענטשן מען האט געוואוסט אז ריש לקיש שמועסט מיט אזא מענטש קען מען אים אזוי טרויען אז מען קען אים געבן געלט אפילו אן עדים, מען קען אים ממש טרויען אינגאנצן, און אפילו הכי מיט ר' אלעזר האט ריש לקיש נישט געשמועסט, איז בהדי רבה בר בר חנה משתעי, מיט רבה בר בר חנה וואס איז געווען קלענער פון ר' אלעזר, האט ער יא געשמועסט, אמר רב פפא, וממילא זאגט טאקע רב פפא, שדי גברא בינייהו, ס'הייסט מען דארף ארויסווארפן איינעם פון די מענטשן דא, אדער די מעשה איז נישט געווען מיט ריש לקיש, אדער די מעשה איז טאקע נישט געווען מיט רבי באבא חנן. און איז מסביר, או ריש לקיש הוה וזעירי, אדער ס'איז טאקע געווען מיט ריש לקיש אבער נישט מיט רבה בר בר חנה נאר מיט זעירי, וואס מיט זעירי האט ער יא געשמועסט, אוי רב אבא חנה הא ו ורב לוזין, אדער די מעשה איז טאקע געווען מיט רבה בר בר חנה אבער נישט מיט ריש לקיש נאר מיט ר' אלעזר, זאגט די גמרא אבער, די גמרא ברענגט דא די המשך פון די מעשה דא פון ריש לקיש, אז כי אתא לקמיה דרבי יוחנן, ווען ריש לקיש, אדער ווי די אנדערע גירסא ר' אלעזר ווי מען האט יעצט געזען, ווען ער איז געקומען צו רבי יוחנן אמר ליה, האט רבי יוחנן געזאגט לאו היינו טעמא, נישט דאס איז די טעם, אז ס'נישט געווען קיין השראת השכינה ביים בית שני ס'טייטש נישט ווייל די בבלים זענען נישט ארויף געקומען פארוואס ווייל אי נמי סליקו כולהו אפילו אלע אידן פון בבל וואלטן ווען ארויף געגאנגען בימי עזרא לא הוה שריא שכינה במקדש שני וואלט נאך אלץ נישט געווען השראת השכינה ביים בית המקדש שני דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק יפת אלקים ליפת וישכון באהלי שם וואס מ'דרשנ'ט עס אף על גב דיפת אלקים ליפת אפילו טאקע אז די בני יפת האבן זוכה געווען צו בויען דעם צווייטן בית המקדש ווייל כורש איז געווען דער קעניג פון פרס, פרס וועט מען שוין זען געווען א אייניקל פון יפת, איז ממילא ער האט זוכה געווען ער האט געגעבן רשות צו בויען דעם צווייטן בית המקדש, פון דעסט וועגן ווי דער פסוק איז דארט ממשיך, באהלי שם אין השכינה שורה אלא באהלי שם, איז נאר דא השראת השכינה באהלי שם, ס'טייטש אין צייטן פון בית ראשון, וואס שלמה המלך, וואס ער איז פון די אייניקלעך פון שם, ער איז דער וואס האט געבויט, ממילא זען מיר פון פסוק ס'וואלט סיי ווי נישט געווען קיין השראת השכינה ביים בית שני, זאגט יעצט טאקע די גמרא פרסאי מנלן דמיפת קאתו, פון ווי ווייסט מען אז די פרסים שטאמען פון יפת? דכתיב, ווייל שטייט טאקע אין פסוק, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס, דאס איז אלע קינדער פון יפת, וואס פון יעדעס איינס איז ארויס א גאנצע פאלק, און די גמרא איז דא מסביר וועלכע פאלק איז יעדעס איינס פון די קינדער דא, גומר, זו גרממיא, גומר, דאס איז די פאלק גרממיא, איז דא וואס זאגן דאס איז טאקע דייטשלאנד, מגוג, זו קנדיא, מגוג דאס איז קנדיא, איז אויך דא א מחלוקת ווי דאס דער קנדיא, איז דא וואס זאגן אז קנדיא איז אזא לאנד לעבן גריכלאנד, לעבן יוון. ס'דא וואס זאגן אז ס'איז אין די געגנט פון אוקריינע, מדי, כמשמעו, מדי דאס איז מדי, איז א לאנד וואס איז געווען אין די געגנט די היינטיגע געגנט פון איראן, יוון, זו מקדוניא, יוון דאס איז מקדוניא, איז אויך אין די געגנט פון גריכלאנד, וואס אלכסנדר מוקדן קומט פון דארט, תובל, זו בית אונייקי, איז אויך דא אזעלכע וואס זאגן אז בית אונייקי איז אויך א געגנט אין די היינטיגע טערקיי, משך, זו מוסיא, אויך אין די טערקישע געגנט, תירס, פליגי בה רבי סימאי ורבנן, ואמרי לה רבי סימון ורבנן דא מחלוקת וואס דאס איז, חד אמר זו בית תרייקי, זאגט דאס איז בית תרייקי וואס איז אויך אין די געגנט פון טערקיי וחד אמר זו פרס און די אנדערע זאגט ס'איז פרס תני רב יוסף מ'האט געלערנט אין א ברייתא קלאר תירס זו פרס אז תירס גייט ארויף אויף פרס אויף איראן על כל פנים זעהן מיר דאך אז תירס פרס דאס איז פון די קינדער פון יפת.